מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ א, פרשת תצוה, די ערשטע שיחה אין פרשת תצוה, אין ליקוטי שיחות איז דאס עמוד הונדערט דרײַ און זיבעציק, געוואלדיג א געוואלדיגע געשמאקע שיחה, מיט חידושים נפלאים בכלל, און איינע פון די זאכן וואס דער רבי וועט מחדש זיין דא איז ער וועט אראפברענגען א רשי פון היינטיגע פרשה און פרעגן אויף דעם זייער א שווערע שאלה, און דער רבי וועט מחדש זיין א חידוש נפלא ביותר, עס וועט ווערן א נייע א ליכטיגע רשי, דער רבי וועט מסביר זיין וואס רשי האט געמיינט מיט דעם, נישט ווי מען לערנט עס בפשטות, וואס עס קומט אויס א מורא'דיגע שאלה אויף דעם. דער עיקר איז וואס די נקודה פון די שיחה איז ארויסברענגען די מעלה און די גדלות פון משה רבינו, ווי ער האט זיך מוסר נפש געווען פאר די אידן און פאר וועמען? אפילו פאר די וואס זענען געווען עובדי העגל האט ער זיך מוסר נפש געווען ביז ער האט געזאגט מחני נא מספרך, און דער עיקר דער לימוד וואס מען קען זיך אפלערנען אויף די אלע נשיאי ישראל ווי זיי גיבן זיך אוועק פאר זייערע צאן מרעיתם, און דער עיקר וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם די הוראה צום סוף אז יעדער איינער האט אויף זיך די זעלבע אחריות לגבי אנדערע, יעדער איינער האט אין זיך א חלק וואס ער איז א, וואס ער איז נישט קיין מנהיג, ער איז נישט קיין נשיא ישראל, אבער ער האט דאך א שייכות מיט מענטשן, ווי מען דארף זיך פירן מיט מענטשן, און וואס מען דארף טון, ס'זאל זיין אהבת ישראל ביז דער ענין פון מסירות נפש ממש, ווי מיר וועלן זען אינעווייניג. אות א'. וועגן פרשת תצוה, שטייט אין בעל הטורים, אז דאס איז די איינציגע סדרה משעה שנולד משה, אין וועלכער עס ווערט נישט דערמאנט דער נאמען פון משה רבינו. און ער לייגט צו עד משנה תורה ביז ביז דברים, און נישטא קיין איין ארט וואס משה רבינו ווערט נישט דערמאנט, אין שמות און אין ויקרא און אין במדבר, אין יעדן פרשה וואס מ'וועט לערנען זעט ס'איז דא משה רבינו, עס קומט אין דברים איז דא פרשת עקב, ראה, און שופטים, און כי תצא און ניצבים, ווערט משה רבינו נישט דערמאנט דארטן, און אויף דעם איז דא זייער א גוטן געשמאקן ענטפער, דער ענטפער איז זייער א פשוטע זאך, דברים איז דאך זאכן וואס משה דערציילט וואס איז געווען מיט די אידן אין די גאנצע פֿערציק יאר, איז אלה הדברים אשר דיבר משה, מוז ער נישט ווערן דערמאנט צו יעדן פרשה, די גאנצע דברים איז אלה הדברים אשר דיבר משה, אבער דא מיטאמאל אין פרשת ואתה תצוה ווערט נישט דערמאנט משה, משעה שנולד ווערט ער דערמאנט יעדן פרשה, אין בא, בשלח, יתרו, משפטים, אין תרומה און תצוה איז משה רבינו ווערט נישט דערמאנט. און דער טעם אויף דעם איז. וואס איז דער טעם פארוואס משה רבינו'ס נאמען ווערט נישט דערמאנט? ווייל משה האט געזאגט מחני נא מספרך אשר כתבת, אין פרשת כי תשא וועט שטיין אז משה רבינו זאגט ואם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת, און די גמרא זאגט אין מכות אז קללת חכם אפילו על תנאי בו אז א חכם מאכט א קללה און אפילו ער מאכט עס מיט א תנאי און דער תנאי איז נישט מקוים געווארן אז ער זאגט דעם אייבערשטן מחני נא מספרך אויב דו ביסט נישט מוחל דער אייבערשטער האט דאך אבער יא מוחל געווען די אידן און דעסטוועגן אז קללת חכם אפילו עס איז על תנאי היא באה מוז מקוים ווערן די קללה משה רבינו האט געזאגט מחני נא מספרך איז דאס נתקיים געווארן אין דער סדרה אין דער סדרה ואתה תצוה און משה רבינו ווערט נישט דערמאנט יעדער ענין און פרט אין תורה איז בדיוק, דארף מען זאגן אז דאס וואס דווקא פרשת תצוה איז אויסגעקליבן געווארן אז אין איר זאל אויסגעפירט ווערן דער מחני נא מספרך וואס ס'שטייט אין פרשת כי תשא, מוז מען זאגן אז ס'האט עפעס א שייכות מיט פרשת ואתה תצוה, פארוואס? ווייל וואס האט מען אויסגעקליבן דווקא תצוה? וועט דער רבי זאגן אז די קשיא ווערט נאך ווערט נאך ווערט נאך מען דארף עס פארשטיין ווערט נאך שווערער פארוואס האט מען אויסגעקליבן דווקא פרשת תצוה? דער רבי זאגט אין חצי ריבוע ובפרט אז לכאורה וואלט מער מתאים געווען צו מרמז זיין אויף דעם ענין אז אמירת משה איז מקוים געווארן אפילו על תנאי און זיין נאמען ווערט ארויסגענומען פון איין פרשה אין איינע פון די סדרות וואס קומען נאך נאך פרשת כי תשא, און ווען מען ווייסט שוין וועגן אמירת מחני נא, אדער איז אין אין איינע פון די סדרות וואס קומען נאך אמירת מחני נא, דא קומט דאך אויס עפעס א מאדנע זאך, מען קומט מען לערנט תצוה ווייסט מען נאכנישט פון מחני נא, משה רבינו'ס נאמען ווערט ארויסגענומען אלס א עונש ווייל ער האט געזאגט מחני נא מספרך, אויב אזוי האט עס געדארפט זיין נאך פרשת כי תשא, נישט פאר איך לערן וועגן דעם ענין פון מחני נא, שטייט נאכנישט דער מחני נא אין תצווה. איז דאס דערפאר מוז מען זאגן אז דאס איז דערפאר וואס דער ענין פון מחני נא מספרך איז מתאים צום תוכן פון דער סדרה, ס'מוז האבן א שייכות מיט די סדרה. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה זיבן, אין מאור עיניים, אין אונדזער פרשה, זאגט ער פארוואס איז דאס, פארוואס דווקא אין די פרשה, ווייל לפי שז' לפי שזיין אדר, יום הסתלקות משה חל ברוב השנים בפרשת תצוה, דערפאר האט מען עס אריינגעשטעלט אין פרשת תצוה. זאגט דער רבי, עס איז זייער געשמאק זייער פיין, אבער פון דעסטוועגן דארף עס דאך האבן עפעס א שייכות מיט די סדרה אויך, בהשגחה פרטית אז זיין אדר קומט אויס אין פרשת תצוה, מוז איך טרעפן עפעס אין פרשת תצוה א שייכות פארוואס דווקא דא האט מען אראפגענומען דעם נאמען פון משה רבינו, דא איז מקוים געווארן די זאך וואס משה האט געזאגט מחני נא מספרך. דארף מען פארשטיין וואס איז די שייכות פון דעם, דארף מען פארשטיין וואס פאר א שייכות האט דער ענין פון מחני צום תוכן פון פרשת תצוה, וואו עס רעדט זיך וועגן דער ציווי אויף העלאת נרות המנורה, עשיית בגדי כהונה, חינוך אהרן ובניו, און עשיית מזבח הקטורת, די אלע זאכן ווערט דערמאנט אין פרשת תצוה, וואס פאר א שייכות האט דער מחני דווקא מיט די אלע זאכן, און דער רבי וועט מסביר זיין בטוב טעם געשמאק וואס די שייכות איז, און מסביר זיין וואס איז די שייכות פארוואס דווקא אין פרשת תצוה, און עס האט געמוזט זיין דווקא אין פרשת תצוה, וואס לכאורה לייגט זיך גארנישט אין שכל, מען האלט נאך פאר כי תשא, וואס שטעלסטו מיר אין תצוה, נעמסט ארויס משה'ס נאמען, מיר האבן נאכנישט געלערנט וועגן מחני נא. אות בית. דאס איז איין שאלה וואס איז דא, וואס איז די שייכות פון די פרשה, די פרשה דווקא, אויף דעם ענין פון ווי דער לשון וואס דער בעל הטורים זאגט, אז משעה שנולד משה איז נישטא, איז אלעמאל ווערט דערמאנט זיין נאמען ביז די פרשה. אויך דארף מען פארשטיין נאך א שאלה, די כוונה אין דעם וואס לא הזכיר משה בזה הסדר, וואס איז די כוונה? דער לשון פון דעם בעל הטורים לא הזכיר משה בזה הסדר איז נישט אז דא רעדט זיך נישט וועגן משה, מ'האט נישט ארויסגענומען משה פון די תורה, נאר וואס אז משה ווערט נישט דערמאנט בשמו, אבער אין דער סדרה רעדט זיך וועגן משה און אין א ריבוי פסוקים נעמט ארויס א חומש און לערנט פרשת תצוה וועט איר זען וויפיל זאכן ס'שטייט שטייט ואתה תצוה ואתה הקרב אליך און מאכן די מאכן די בגדים אלע זאכן ווערט געטון דורך משה רבינו און צו משה רבינו נאר ס'ווערט נישט דערמאנט זיין נאמען זאגט דער רבי דא ווערט א חמור'דיגע שאלה נאך מער זאגט זאגט אז דער בעל הטורים זאגט דעם לשון לא הזכיר משה בזה הסדר וואס הייסט לא הזכיר משה בזה הסדר ער ווערט דאך דערמאנט אזויפיל מאל און נאך מער, די התחלת הסדרה און שם הסדרה וואס איז מרמז כידוע אויפן תוכן פון דער גאנצער סדרה, דער נאמען פון די סדרה דארף ארויסגעבן אלץ וואס ס'רעדט זיך איבער די גאנצע סדרה, ווי הייבט זיך אן די סדרה, ואתה תצווה. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה צען אז אזוי ווערט עס אנגערופן אין זוהר חדש, ווערט עס אנגערופן דארטן ואתה תצווה, בשעת מען רעדט סתם אזוי ווי מען פרעגט איינעם א אינגל וואסערע פרשה לערנסטו זאגט ער תצווה, אבער וואס ווערט אראפגעברענגט ואתה תצווה. וואס מיינט ואתה תצווה? ס'באציט זיך דווקא צו משה, ואתה, ווער איז די ואתה תצווה? משה רבינו, און זאת ועוד, נאך שווערער, ואתה תצווה מיינט, כפירוש הכלי יקר, דער כלי יקר אין אנהייב אונזער פרשה, וואס זאגט ער? וואס מיינט ואתה תצווה? ס'איז א לשון פון דעם כלי יקר, ממהות עצמותך, מ'רעדט נישט דא וועגן א נאמען, מ'רעדט דא וועגן די מהות פון משה רבינו, וואס מהות ועצמות פון א מענטשן איז טיפער און העכער פון דער דרגה אין מענטשן וואס איז פארבונדן מיט שם. דער עצם פונעם מענטשן איז אסאך העכער ווי דער נאמען, וואו זעט מען עס, איז דער רבי מסביר, ענינו פון א שם איז בכדי אז א צווייטער זאל אים קענען רופן, מען האט געלערנט שוין אסאך מאל אין די שיחות, און ס'איז א באוואוסטער כלל אז א נאמען איז געמאכט געווארן איינער זאל מען קענען רופן, אז מען וואוינט אין א מדבר דארף מען נישט האבן קיין נאמען, וואס דארף איך א נאמען, קיינער קען דאך מען נישט רופן, דארף מען א צווייטער זאל רופן, אבער דער עצמות ומהות פון א מענטשן איז העכער און טיפער פון האבן א שייכות צו א זולת. ובמילא איז עס העכער פון ענין השם. ווערט דאך די שאלה, קומט לפי זה אויס, וואס קומט אויס דא? אז אדרבה, נישט נאר ווי דער בעל הטורים זאגט דעם לשון, לא הזכיר משה בזה הסדר, נאר אדרבה, דער אופן ווי עס איז מקוים געווארן דער מחני, אז משה ווערט דארט דערמאנט נישט בשמו, נאר דורך די ווערטער ואתה תצוה, וואס ווייזט דאס? ווייזט דאס אויף נאך א גרעסערער מעלה ווי שם משה. זאגסט אז מ'דארף ארויסנעמען דעם נאמען פון משה, ס'קומט דאך ארויס א גרויסע מעלה אין דעם אז ואתה תצוה, דער עצם פון משה, נישט נאר משה'ס נאמען. נאך האבן מיר צוויי שווערע שאלות, די ערשטע שאלה איז, וואס איז די שייכות פון פון ארויסנעמען דעם נאמען דווקא פון ואתה תצוה, און די צווייטע שאלה איז, רבונו של עולם, זאגסט אז משה רבינו'ס נאמען ווערט נישט דערמאנט? ער ווערט דאך דערמאנט מיט מהות ועצמות פון משה, נאך מער ווי וואס ס'וואלט געשטאנען וידבר השם אל משה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית, וואס טוט זיך דא? אות ג. וועט מען דאס פארשטיין, דער רבי וועט גיין מקדים זיין א ביאור מיט נאך צוויי שאלות, נאכדעם וועט מען פארשטיין אלע פיר שאלות זיין אראפגיין, און ס'וועט ווערן פארשטאנדיג פשוט כפשוטו בטוב טעם, וועט מען דאס פארשטיין בהקדם הביאור אין דעם גודל העניין פון בקשת משה מחני נא מספרך אשר כתבת, וואס זאגט רש"י אויף פירוש רש"י, רש"י זאגט אויפן ארט אין פרשת אין כי תשא מכל התורה כולה, מחני נא מספרך נעם מיר ארויס פון דיין גאנצן ספר. וואס דארף מען פארשטיין דער רבי מסביר זיין ענינו פון משה איז תורה כמאמר חז"ל די גמרא עס איז א מכילתא אין בשלח און אין מדרש אין שמות רבה אז תורה נקראת על שמו שטייט א פסוק זכרו תורת משה עבדי שטייט נישט זכרו תורת השם זכרו תורת משה עבדי די תורה ווערט אנגערופן על שמו פארוואס איז דאס ווייל משה נתן נפשו על תורה משה האט זיך מוסר נפש געווען אויף די תורה, וואו זעט מען עס? זאגט דער מדרש זייער געשמאק, דער מדרש זאגט אז משה נתן נפשו על תורה, משה רבינו איז געווען אויפן בארג נאך וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן עשרת הדיברות, ווען אז פארן אראפגיין פון בארג פאר דער אייבערשטער האט אים געזאגט לך רד, האבן די אידן געמאכט א עגל, זאגט אים דער אייבערשטער לך רד, און דער אייבערשטער האט נישט געוואלט געבן די אידן די תורה, זיי וואלטן געהאט די עשרת הדיברות און מער נישט. משה רבינו גאר צובראכן די די לוחות מיט די עשרת הדיברות, וואס שטייט דארט נאר משה רבינו האט זיך מוסר נפש געווען און געזאגט מחני נא מספרך, מוזט מוחל זיין די אידן, האט דער אייבערשטער געזאגט אז דו נעמסט זיך אזוי שטארק אן פאר פאר פאר פאר דעם, גיב איך דיר די גאנצע תורה, צוליב דיר ווייל דו האסט זיך מוסר נפש געווען איז נתן נפשו נתן נפשו על תורה, דערפון איז פארשטאנדיג אז דער ענין פון מחני נא מספרך מכל התורה כולה וואו רירט עס אן? רירט אן די עצם מציאות פון משה און ווי עס איז ווי עס איז איינס מיט תורה. תורה מיט משה איז איין זאך. עס ווערט אנגערופן משה'ס נאמען, נתן נפשו על תורה, ממילא איז אז משה רבינו זאגט מחני נא מספרך, רירט עס אן די עצם מציאות פון משה רבינו. און יעצט וועט מען גיין נאך טיפער, און צוליב וואס האט זיך משה אזוי איינגעשטעלט אויף פועל'ן א כפרה אויפ'ן חטא העגל, וואס חטא העגל איז א חטא הכי חמור וואס ס'קען זיין, ביז אז אלע שפעטערדיגע חטאים און זייערע עונשים זענען פארבונדן מיט'ן חטא העגל, יעדער חטא און יעדער עונש וואס ס'גייט אין נאכדעם האט צו טון מיט'ן חטא העגל, וואו זעמיר? שטייט א פסוק, כמו שנאמר, שטייט א פסוק אין פרשת כי תשא, וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם, אין יעדן עבירה וואס איז דא וואס ס'קומט א עונש, איז דא אין דעם א חלק אינעם עונש, פקדי ופקדתי עליהם חטאתם פון דעם פון דעם עגל. ווערט דאך דא א מורא'דיגע שאלה, לויט ווי איך זאג אז משה רבינו התורה נקראת על שמו, און נתן נפשו על תורה, און אז ער זאגט מחני נא, רירט דאס אן די עצם מציאות, און פאר וועמען טוט זיך אויס? פאר די וואס האבן געמאכט דעם עגל, איז תמוה ווי קומט עס אז משה זאל איינשטעלן זיין עצם מציאות וואס איז פארבונדן מיט תורה פאר די טייל אידן וואס האבן חוטא געווען בעגל, כולל די עושי העגל וואס זענען געווען היפך פון לא יהיה לך לא תעשה, ס'איז דאך דא די צוויי דיברות, לא יהיה לך אלהים אחרים, לא תעשה, אינגאנצן אפגעריסן רחמנא ליצלן פון תורה, און אויף זיי קומט משה רבינו און ער גיבט אוועק זיין גאנצן עצם מציאות וואס זיין עצם מציאות איז תורה, זאגט ער מחני נא מספרך. ס'איז איין שאלה וואס מ'דארף פארשטיין, אויך דארף מען פארשטיין וואס איז דער תוכן פון בקשת משה ואם אין מחני נא מספרך מכל התורה כולה, וואס איז דער קשר צווישן די צוויי עניינים, אז אויב דער אויבערשטער וועט די אידן נישט מכפר זיין אויפן חטא העגל, איז מחני פון תורה, נעם מיר ארויס פון תורה, וואס ליגט דא באהאלטן, וואס זאגט ער דעם אויבערשטן, אז אויב דו ביסט נישט מוחל נעם מיר ארויס פון תורה, וואסערע שייכות האט דאס? וואסערע קשר האט עס מיטן זאגן אז דער אייבערשטער איז נישט מוחל נעם מיך ארויס פון תורה? דער רבי לייגט צו אין הערה אַכצן אז ס'איז דא די רמבן און די אברבנאל און אויך אין תרגום יונתן בן עוזיאל זיי טייטשן מחני נא מספרך זאגן זיי מחני מספר החיים משה האט געבעטן דעם אייבערשטן כפשוטו, הרג'ע מיר און לאז די אידן לעבן, שרצה לסבול עונשם וכיוצא בזה, איז לויט זיי איז פארשטאנדיג, ער האט געזאגט מחני נא מספרך מיינט נעם אוועק מיין לעבן, אבער לויט ווי מען טייטשט פשוט מחני נא מספרך, און רשי זאגט מכל התורה כולה, וואסערע שייכות האט עס, וואס איז דער קשר פון דעם? רשי איז מבאר. אז דערמיט האט משה געוואלט דורכקומען צו די רשי וואס איך האב אייך געזאגט אז רשי זאגט א זאך וואס איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג ווי די רבי וועט פרעגן א שאלה אויף דעם און די רבי וועט מחדש זיין נפלא די רשי ווערט פשוט אזוי ליכטיג אז ס'שיינט וואס רשי האט געמיינט דא וואס האט משה רבינו געזאגט רשי איז מבאר אויפן פסוק אז דערמיט האט משה געוואלט באווארענען האט געזאגט מחני נא מספרך האט ער געוואלט עפעס באווארענען שלא יאמרו עלי א לשון פון רשי שלא יאמרו עלי שלא הייתי כדאי לבקש עליהם רחמים מען זאל נישט זאגן אז דער אייבער דער אייבערשטער האט זיי נישט מוחל געווען, העט מען זאגן אז משה רבינו איז נישט געווען כדאי צו בעטן אויף זיי רחמים, א ראיה דער אייבערשטער האט נישט מוחל געווען. אבער דער פירוש זאגט דער רבי איז לכאורה נישט גלאטיג, אינגאנצן נישט פארשטאנדיג וואס רשי זאגט דא, ווייל פון לשון הפסוק איז משמע אז מיט דער טענה ותביעה צום אויבערשטן האט משה געוואלט פועל'ן א כפרה אויף חטא העגל, און נישט צו באווארענען זיך שלא יאמרו עלי כולו, אויף וואס זאגט משה רבינו מחני נא מספרך, מחני נא מספרך, ער וויל אז דער אייבערשטער זאל, ער זאגט דעם אייבערשטן, העסט מיר ארויסנעמען פון תורה, דער אייבערשטער וויל אים נישט ארויסנעמען פון תורה, איז זיי זיי מוחל, האט ער געארבעט א גאנצע צייט אז דער אייבערשטער זאל מוחל זיין, וואס האט שייכות צו דאס אז מענטשן זאלן נישט זאגן אויף אים אז ער האט נישט געווען כדאי, און דער רבי לייגט נאך צו די שאלה ווערט נאך שטארקער, אויך ועיקר, ווען עס רעדט זיך וועגן נישט אויספירן חס ושלום תשא חטאתם, און ס'חטא גדולה. און דער אייבשטער גייט זיי נישט מוחל זיין און חס ושלום זיין סברה צו אומברענגען גאנץ עם ישראל און לאזן משה רבינו, וואס פאר א תפיסת מקום האט ביי משה רעיא מהימנא וואס מען וועט זאגן וואס מען וועט זאגן ווען עם רבי פרעגט א סימן שאלה און א סימן קריאה, א געוואלדיגע שאלה, מען רעדט דא וועגן אומברענגען גאנץ עם ישראל, קומט משה רבינו און זאגט מחני נא מספרך, וואס זאגט רשי? מענטשן זאלן נישט זאגן אז איך בין נישט געווען כדאי, ער טראכט וועגן זיך, אין אזא צייט טראכט ער וועגן זיך? א מענטש וואס איז רעיא מהימנא און זיך מוסר נפש פאר אידן מיט אלס, גייט זאגן אזא זאך וועגן דעם? לייגט זיך נישט אין שכל, מוזן זאגן דא אז רשי האט געהאט עפעס באהאלטן עפעס א טיפער פשט און א געוואלדיגן פשט וואס ער האט געמיינט צו זאגן, שלא יאמרו עלי שלא הייתי כדאי, וועט מיר זעהן ביי די סוף פון די שיחה פארענטפערט די רבי די שאלה. זענען מיר געבליבן אז מיר האבן דא מיר האבן דא די פיר שאלות, די ערשטע שאלה איז געווען פארוואס דווקא אין די פרשה פון ואתה תצוה, די צווייטע שאלה איז געווען פארוואס פארוואס

משה מיט אידן איז איין זאך, ביז אז ס'איז נישט שייך צו אפטיילן אים פון אידן בכלל ובפרט. משה איז די אידן, די אידן זענען משה, ס'איז איין זאך. וואו זעט מען עס? ובלשון רשי, רשי זאגט אין פרשת חוקת, משה הוא ישראל וישראל הם משה. משה איז ישראל און ישראל איז משה. וואס איז די ראיה? די ראיה איז אז ס'שטייט דאך דארטן, שטייט דארטן וישלח ישראל מלאכים אל סיחון, און אין דברים שטייט ואשלח מלאכים, דערנאָכדעם שטייט וישלח משה מקדש אל מלך אדום, און וואָס טוט זיך דאָ? ווער האָט געשיקט? האָט משה געשיקט אָדער די אידן האָבן געשיקט? זאָגט רשי, משה הוא ישראל וישראל אין משה. און רשי לייגט צו, שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל. רשי ברענגט דאָס פון תנחומא. ממילא האָבן מיר אַ געשמאַקע ראיה אַז משה רבינו מיט אידן איז איין זאַך, וואָס דערפאַר האָט דער חטא העגל געפועלט אַ ירידה אין משה, באלד אז משה רבינו איז איין זאך מיט די אידן, און די אידן זענען געקומען צו א ירידה פון חטא העגל, האט דאס געפועלט אויף משה אויכעט, ווייל משה מיט די אידן איז איין זאך. מאמר חזל אויפן פסוק, וכמאמר חזל, לך רד, רד מגדולתך, שטייט אין פרשת כי תשא, לך רד, איז מאמר, איז חזל זאגן אז לך רד מגדולתך, לכאורה ווערט פון דא א מורא'דיגע שאלה, מ'מוז ארויסברענגען דעם קשר פון מוישען אז ס'זאל האבן א השפעה אויף אים, ווייל לכאורה איז נישט פארשטאנדיג, מוישע האט דאך נישט געהאט קיין שייכות כלל צום חטא העגל, אפילו נישט אינעם גדר פון מי שיש בידו למחות. ער האט געקענט מוחה זיין? ער האט נישט געקענט מוחה זיין, וואו איז ער געווען? ער איז געווען בשמים. ווארום ער איז דעמאלט געווען בהר כפשוטו, ובפרט ועל אחת כמה וכמה במצבו ברוחניות, ווי משה רבינו'ס מצב איז געווען יעמאלט ברוחניות, וואסערע שייכות האט ער מיטן עגל? פארוואס ווערט לך רד מגדולתך? פארוואס? און פארוואס זאל דער חטא העגל אנרירן דווקא אים? ענפערט דער רבי, נאר ווייל משה איז איין זאך מיט ישראל, ובמילא גדולתו ניתנה און איז געווארן איין זאך מיט גדולת ישראל, אויב אז ישראל איז די גדולה וואס משה האט האט ער צוזאמען מיט די אידן, די אידן זענען אראפגעפאלן פון זייער גדולה, פאלט משה רבינו אויכעט אראפ, האט דער חטא העגל און ירידה פון ישראל בדרך ממילא געפועלט א ירידה אין משה. שוין דאס דער יסוד, משה רבינו מיט די אידן זענען איין זאך, און אט די התאחדות פון משה מיט אידן איז נאך טיפער ווי זיין התאחדות מיט תורה. משה רבינו איז איינס מיט אידן איז נאך מער ווי זכרו תורת משה עבדי ומסר נפשו על התורה מיט די אלע זאכן, משה מיט אידן איז אסאך העכער ווי משה מיט די תורה. וואו זעט מען עס? ס'וועט זיין זייער געשמאק. איז שוין ווי מען געפינט ביי דעם ביי דעם פאראיינציגונג פון אידן מיט דעם אויבערשטן, אז אף על פי אז אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד, שטייט אין זוהר, דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תניא, אז אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד, דער אייבערשטער מיט תורה איז איין זאך, ווי דער פירוש הפנימי פון מאמר חזל, אנא נפשי כתבית יהבית, אז דער אויבערשטער האט זיך אליין, נפשי, אריינגעשריבן און אפגעגעבן אין תורה. די גמרא אין שבת זאגט אז דער אייבישטער האט דאך געקענט זאגן אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים פארוואס דער אייבישטער אנגעהויבן מיט אנכי די גמרא וויל דאך מוכיח זיין אז נוטריקון אז א ראשי תיבות איז האלט אויס על פי תורה און ס'דא דארט אפאר זאכן וואס די גמרא ברענגט ברענגט די גמרא אראפ יא דערפאר דער אייבישטער האט געזאגט אנכי פארוואס ווייל אנכי איז אנא נפשי כתבית יהבית פשוט ווען מ'לערנט די גמרא מיינט אנא, איך, נפשי, אליין, כתבית יהבית, איך האב געשריבן די תורה, איך אליין האב געשריבן די תורה. קומט דער אלטער רבי אין ליקוטי תורה און איז מחדש א געוואלדיגע זאך, אנא נפשי כתבית יהבית, מיין נפש, דער אייבישטער האט זיך אריינגעלייגט אין תורה, דו ווילסט נעמען דעם אייבערשטן, לערן תורה האסטו דעם אייבערשטן. זעהן מיר דאך די געוואלדיגע זאך מיט דעם פירוש הפנימי פון אנא נפשי כתבית יהבית אז דער אייבישטער מיט תורה איז איין זאך, ווי געדערמאנט אין זוהר אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד, פון דעסטוועגן איז די התאחדות פון אידן מיטן אויבערשטן מיט קודשא בריך הוא נאך טיפער און העכער דערפון, העכער ווי תורה, אידן זענען מיטן אויבערשטן איינס, כמאמר חזל, דער מדרש אין בראשית רבה, דער באוואוסטער תנא דבי אליהו רבה, אז ער זאגט דארטן, ס'געווען דא צוויי זאכן וואס זענען פאר די וועלט, וואס איז דאס זאגט ער ישראל ואורייתא, און איך ווייס נישט וועלכער איז וויכטיגער, סוף קומט ער צו א מסקנא אז ישראל קדמו לתורה, ישראל איז קוד איז פאר תורה. זעה מיר ביים אייבערשטן אז ס'איז דא א זאך וואס אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד, אנא נפשי כתבית יהבית, און דעסטוועגן איז דער חיבור פונעם אייבערשטן מיט אידן העכער ווי פון תורה, די זעלבע זאך איז ביי משה רבינו אויכעט. על דרך זה וכתוצאה מזה, ווייל ס'איז ביי דעם אייבערשטן דאס אזוי, איז ביי משה אויכעט אזוי, איז ביי נשיאי הדור, וואס בלשון רשי ווי געדערמאנט שטרעט דעם רשי, נשיא הדור הוא ככל הדור, אז זייער התאחדות מיט די אידן פון זייער דור איז נאך העכער פון זייער התאחדות מיט תורה. יעצט וועט מען אנהייבן פארשטיין פארוואס משה רבינו האט זיך אזוי מוסר נפש געווען פאר די אידן, דאן וועט מען פארשטיין וועלכע אידן, אידן וואס האבן געדינט דעם עבודה זרה, און דער רבינ'ס לשון איז געווען פון גמרא אז זיי האבן זיך אפגעריסן אינגאנצן פון דעם אייבערשטן. יא, זיי האבן עובר געווען אויף לא יהיה לך, לא תעשה, אינגאנצן אפגעריסן רחמנא ליצלן פון תורה. אין חצאי ריבוע האט דער רבי צולייגן אז נישט נאר ביי נשיא הדור נאר אפילו ביי צדיקים אויכעט אזוי, און אזוי איז עס אויך ביי צדיקים בכלל, וואס ביי צדיקים בכלל שטייט דאך אין מדרש רות און אין בראשית רבה אז צדיקים איז דומים לבוראם, אזוי ווי ביי דעם אייבערשטן אזוי ביי די צדיקים אויכעט, אף על פי אז זיי גיבן זיך אריין אין די ענייני תורה, א צדיק ווען ער שרייבט תורה לייגט ער זיך אריין אינגאנצן אין די תורה אזוי ווי דער אייבישטער אנא נפשי כתבית יהבית, און ס'איז באוואוסט וואס ס'שטייט וואס ס'ברענגט זיך אין ליקוטי שיחות וואס דער רבי נשמתו עדן דער רבי רשב דעם פרידיגער רבינ'ס טאטע האט געזאגט פאר ער איז אוועקגעגיין, וואס האט ער געזאגט? האט ער געזאגט איך גיי אין הימל און די כתבים לאז איך אייך. דאס מיינט אז ער לאזט איבער די תורה, איז ער טאקע ער גייט אין הימל, אבער איך, עס, איר קענט מיר געפינען אין די כתבים וואס איך האב איבערגעלאזט אין די תורה וואס ער האט געשריבן. איז די צדיקים לייגן זיך, גיבן זיך, גיבן זיך אריין אין די ענייני תורה וואס זיי לערנען, בפרט זייערע חידושי תורה. ווי ווי די דער רבי ברענגט אראפ די גמרא אין עבודה זרה זאגט אז תורתו נקראת על שמו א איד ווען ער לערנט תורה און איז מחדש איז דאס נקראת על שמו קומט דאך קומט דאס אבער נישט צו זייער פאראיינציגונג מיט אידן אלץ ריכטיג זיי לייגן זיך אריין אין תורה תורה איז א געוואלדיגע זאך און דער אייבערשטער זאגט אליין אז אז אורייתא מיט קודשא בריך הוא כולא חד קומט צו אידן איז דאס אינגאנצן העכער אזוי איז דאס אויך ביי די נשיאי ישראל און אפילו ביי צדיקים פאר די וואס האבן צו זיי א שייכות במילא אחריות מיוחדת, די וואס האבן א שייכות וואס זענען צאן מרעיתם, וואס זיי וואס דאס איז זייער נשיא און דאס איז זייער צדיק, עניי עירך, בנים ותלמידים וכו', איז זיכער אז דער קשר מיט זיי איז אסאך א גרעסערע קשר ווי מיט תורה, בלשון הפסוק, הנפש אשר עשו, שטייט ביי אברהם און שרה, הנפש אשר עשו בחרן, גייט עס אויף די נפש וואס דער צדיק מאכט, האט ער מיט אים א שייכות מער ווי ער האט א שייכות מיט די תורה. אות ה', דאס איז אויך דער ביאור אין בקשת משה מחני נא מספרך, יעצט וועט מען פארשטיין וואס איז די בקשת משה מחני נא מספרך, וואס מיינט דאס? און דער טעם וואס ער האט איינגעשטעלט זיין עצם מציאות ווי זי איז פארבונדן מיט תורה צוליב אויך די עושי העגל. יעצט וועט מען פארשטיין וואס ס'איז דא דער קשר פון מחני נא מספרך מיט דעם ענין פון אז ער בעט דעם אייבערשטן זאל זיי מוחל זיין אז נישט נעם מיר ארויס פון די תורה, וואסערע שייכות האט דאס? וויבאלד און און פאר וועמען פאר די עושי העגל? וויבאלד אז די התאחדות פון משה מיט אידן איז נאך העכער פון זיין התאחדות מיט תורה, דערפאר איז די תוצאה דערפון געווען אין ביידע עניינים. ווי דער רבי גייט מסביר זיין ביידע עניינים וואס מען זעט ארויס אין דעם מחני נא מספרך, א' אז אויך זיין מסירות נפש פאר אידן איז פריער און העכער פון זיין מסירות נפש אויף תורה, יא אזוי ווי מ'האט ערשט געזאגט, דאס ווייזט עס ארויס דער ענין פון מחני נא מספרך, על דרך ווי עס שטייט, דער רבי אין חצאי ריבוע איז מסביר דעם ענין פונעם א' אז זיין מסירות נפש פאר אידן איז גרעסער פון מסירות נפש פאר תורה, על דרך ווי עס שטייט אין מגיד מישרים, דער ספר מגיד מישרים, אז דער בית יוסף דער מחבר פון שלחן ערוך רבי יוסף קארו האט געדארפט זוכה זיין צו מסירות נפש על קידוש השם, נאר צוליב א געוויסער סיבה האט מען אים מעניש געווען און ער האט בפועל דערצו נישט זוכה געווען, עס איז געווען א סיבה וואס דער בית יוסף האט דורכדעם פארלארן דעם זכות אויף א עונש אז ער זאל האבן, ער זאל אוועקגיין אויף מסירות נפש אויף קידוש השם. וואס אויב ער וואלט אומגעקומען על קידוש השם וואלט ער נישט געהאט די מעגליכקייט צו מחבר זיין דעם שלחן ערוך שלו כולו, ער וואלט דאך מ'וואלט אים מ'וואלט אים געהארגעט אינמיטן מחבר זיין דעם שלחן ערוך שממנו תצא תורה והוראה לכל ישראל, די גאנצע די גאנצע לעבן די גאנצע פון אידן איז געבויעט אויף דעם בית יוסף. אף על פי כן איז דאס א ענין של עונש, טאמער האט מען אים נישט געהארגעט איז דאס א ענין פון א עונש, רבונו של עולם וואסערע עונש איז דאס, ווייל ווי אויך ס'איז דער עילוי פון תורה, קומט עס אבער נישט צו מסירות נפש על קידוש השם, וואס דאס איז מסירות נפש פארוואס? ווייל מ'איז א איד, און אז מען זאל זיין א איד איינס מיט השם. דאס וואס דאס וואס דער איד איז, זעהן מיר דא דעם ענין פון משה רבינו, אז זיין מסירות נפש פאר אידן איז העכער ווי די מסירות נפש פון פון אויף תורה. דאס איז איין זאך וואס מיר האבן, בית איז אחדות, ובמילא די מסירות נפש איז מיט און פאר יעדער אידן. מיר פארשטייען שוין פארוואס די מסירות נפש פאר אידן, מחני נא מספרך ווייל ער איז העכער א איד, דער דער חיבור פון משה מיט אידן איז העכער ווי דער חיבור פון משה מיט תורה, אבער עס איז נאך געבליבן די שאלה פארוואס פארוואס פארן עושי עגל? איז אחדות במילא די מסירות נפש איז מיט און פאר יעדער אידן אין וואס פארא מצב ער זאל נאר זיין, אפילו די עושי עגל, וויבאלד עס איז העכער פון תורה, ווערט עס נישט בטל דורך דעם וואס א איד איז אפגעריסן פון תורה, כמאמר חזל, די גמרא זאגט אין סנהדרין, אף על פי שחטא ישראל הוא. ווען איך גיי לויט תורה, קומט אויס ווי דער רבי זאגט דעם לשון אז זיי האבן זיך אפגעריסן אינגאנצן פון תורה, אבער איך גיי אריין אין דעם גדר פון אז משה רבינו'ס קשר מיט אידן איז העכער פון תורה, אויב ס'העכער פון תורה, איז ווערט נישט קיינער, קיינער ווערט נישט אוועקגעשטופט. דער איד וואס האט נישט געהיטן די תורה ווערט נישט אוועקגעשטופט, און משה רבינו איז זיך מוסר נפש פאר וועמען? פאר א אידן וואס ער האט עובר געווען אויף די עבירה, די גרעסטע פון די פון די שווערסטע עבירות וואס ס'קען זיין, פון עשיית העגל. און דאס איז אויך דער פירוש אין אם תשא חטאתם ואם אין, מחני נא מספרך וגומר. יעצט וועט מען פארשטיין דעם פירוש אין דעם וואס דאס מיינט. אויב דער חטא העגל, א נייער ווארט אין דעם מחני נא מספרך, וואס מיינט מחני נא מספרך? אויב דער חטא העגל איז אזוי חמור אז תורה גיט נישט קיין ארט אויף תשא חטאתם, יא, על פי תורה איז נישטא, קען מען אים נישט מוותר זיין, השם, דער אייבישטער, וואלט מכפר געווען, נאר תורה איז כביכול תובע און מונע, תורה לאזט נישט, דער רבי ברענגט אראפ אין די הארה שטייט אין פסיקתא דרב כהנא, שטייט דארטן אז מען האט געפרעגט שאלו לנבואה שאלו לתורה חוטא מה עונשו, ביז שאלו הקדוש ברוך הוא אמר יעשה תשובה ויתכפר לו, סאו דער ענין פון יתכפר לו ויעשה תשובה איז נאר פונעם אייבערשטן, ס'העכער פון תורה, אפילו אין תורה אליין איז נישטא דער ענין. שאלו לתורה חוטא מה עונשו, גיט ער דארטן עפעס וואס מען דארף טון, און דער אייבערשטער זאגט יעשה תשובה און פארטיג. דאס וואס משה רבינו זאגט מחני נא מספרך, לאמיר גיין העכער פון תורה. אין משה'ס בקשה און תביעה מחני נא מספרך פון תורה, ווי רש"י זאגט כל התורה כולה מכל התורה, דאמאלס שטייט בגלוי בלי לבוש כלל משה'ס עצמיות'דיגע התאחדות מיט אידן. וואס ווערט יעמאלט, און דורך דעם דער יחוד פון אידן מיט קודשא בריך הוא, וואס איז העכער פון דער התאחדות מיט תורה, ווי געזאגט פריערט אז א איד איז מחובר צום אייבערשטן מער ווי תורה, משה האט מגלה געווען זיין עצמיות ווי ער איז מחובר צו אידן מער ווי מיט תורה, און די אידן זענען מחובר צום אייבערשטן מער ווי דעם, וואס מצד דער התאחדות קומט די כפרה. אפילו אויפן חטא העגל, און דאס פארבינדט זיי דערנאך צוריק אויך מיט תורה, זיי בלייבן נישט אן תורה, זיי ווערן צוריק מחובר מיט תורה. זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס דער מחני נא מספרך האט געמיינט. על פי כל הנל, יעצט וועט מען פארשטיין אויכעט אין אות ו' וואס איז די שייכות צו דווקא אין פרשת ואתה תצוה איז אראפגענומען געווארן דער נאמען פון משה. על פי כל הנל וועט מען אויך פארשטיין די שייכות פון פרקשת משה מכני צו ואתא תצוה, וואס די שייכות פון מחני דווקא מיט ואתה תצוה, לכאורה האט עס געדארפט זיין נאך פרשת כי תשא ווען מען לערנט משה רבינו האט געזאגט מחני. אט די התאחדות פון משה מיט אלע אידן וואס איז דאך העכער פון תורה, וואס דריקט זיך אויס אין דער בקשה מחני נא מספרך לאמיר גיין העכער ווי תורה, תורה, דער רבי זאגט פריער דעם לשון, דער אייבישטער וואלט מכפר געווען, נאר תורה איז כביכול תובע ומונע, תורה האלט אפ, תורה לאזט נישט. ווערט ארויסגעבראכט אין דעם ואתה תצוה את בני ישראל, וואס איינער פון די פירושים אין דעם איז, ואתה, די עצמיות פון משה, שטייט נישט משה'ס נאמען, שטייט ואתה, ווי גערעדט פריער פון דעם כלי יקר, ואתה, די עצמיות פון משה, וואס איז די עצמיות פון משה? איז מקשר ומחבר, תצווה מיינט זאלסט אנזאגן, תצווה האט נאך א זאך, תצווה קומט פונעם לשון צוותא וחיבור, צוותא, א מצוה, וואס איז א מצוה? איך, א מצוה, איך בין, דער אייבערשטער איז מצווה מען זאל טון, אשר קדשנו במצוותיו, וואס מיינט מצוה? מצוה מיינט נאך א זאך, מען ווערט איינס מיט'ן אייבערשטן, ס'איז מצווה, משה רבינו ואתה תצווה, איז מחבר אלע אידן צוזאמען אין איין מציאות. מצד די מדריגות פון משה וואס זענען פארבונדן מיט א שם, מען גייט דאך מסביר זיין פארוואס שטייט אין אין תצוה ווערט נישט דערמאנט משה רבינו אבער ואתה ווערט דאך דערמאנט העכער ווי דעם ענין פון שם משה, מצד די מדריגות פון משה וואס זענען פארבונדן מיט א שם, וואס דאס איז כולל אפילו אפילו יחידה שבנפש, די העכסטע דרגה וואס איז דא, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, אפילו יחידה איז אויכעט, ס'איז א חלק פון די נעמען פון דעם פון דעם מענטשן, וואס איז איינער פון די חמשה שמות נקראו לה, די נשמה האט פינף נעמען. דערגרייכט מען די גילויים שלמעלה וואס זענען נישט העכער פון תורה, דורכדעם קען מען אנקומען צו גילויים, וואסערע גילויים? גילויים וואס איז נישט העכער פון תורה, ווארום כל התורה כולה איז שמותיו של הקדוש ברוך הוא, און שם איז די ענין פון גילוי וואס איז נישט קיין ענין פון עצמיות, און דערפאר קען מען מצד דער מדריגה נישט אויפטון דעם צוותא וחיבור וואס נעמט ארום אלע אידן בשווה אפילו די עובדי העגל, דווקא ואתה תצוה די עצמיות פון משה ואתה. די עצם ווי דער כלי יקר זאגט די עצמות פון משה וואס איז העכער פון שם ותואר דער עצם הנפש וואס ווערט נישט נתפס אין די חמשה שמות וואס פארבינדט זיך מיטן אתה העיקרי והאמיתי אתה שלמעלה און דער אתה פון משה רבינו וואס מ'רעדט וועגן זיין עצם מהות נישט ווען דער לשון דער לשון איז געווען פריער דער אתה איז געווען דער רעדט זיך דער לשון איז געווען ממהות עצמותך סאו דער עצם מהות פון משה רבינו ווערט פארבינדן מיט וואס? מיט אתה מיט דעם אייבערשטן, מיט אתה העיקרי והאמיתי, וואס איז דאס? אתה שלמעלה, עצמותו ומהותו יתברך, נישט קיין שמות, נישט קיין דאס העכער פון די אלע זאכן, ביז עצמות אין סוף, וואס באמת לאמיתו איז דווקא נאר אויף עצמות שייך צו זאגן אתה, אויף וועמען קען מען זאגן אתה לשון נוכח? נאר אויפן אייבערשטן, ווי דער רבי ברענגט אראפ אין הערה זעקס און פערציג, וכל הנמצא, רמב"ם, לשון פון רמב"ם, וכל הנמצאים, אלע וואס איז דא אלץ וואס איז דא אויף די וועלט לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו ווייל ער איז דא זיין אמת'ע מציאות מאכט אז ס'קען זיין א וועלט ואם הוא אינו מצוי חס ושלום אין דבר אחר יכול להימצאות איז ווער דער אמת'ע עצמות מציאות אמיתית דער אייבישטער וואס ער באמת לאמיתו איז דווקא נאר אויף עצמות שייך זאגן אתה לשון נוכח ושם שמים שגור בפי כל יעדער איד ווען מ'טרעפט אים דערמאנט ער דעם אייבישטנ'ס נאמען פועלט דעם תצווה את בני ישראל איז בשעת ס'קומט צו צו דעם ענין פון ואתה תצווה, די עצמות פון משה קומט אן צו די עצמות פונעם אייבערשטן, פועלט דאס דעם תצווה את בני ישראל, דעם צוותא וחיבור פון אלע אידן, אפילו די עושי העגל, מאכט עס זיי אין איין מציאות. און דאס איז אויך דער קשר פון ואתה תצווה צום המשך הציווי, ויקחו אליך שמן, להעלות נר תמיד. נאך א שאלה וואס דער רבי פרעגט דרך אגב און צו ענטפערן זייער געשמאק, לויט ווי מ'האט געלערנט. ולכאורה, די העלאת הנרות איז דאך געווען דורך אהרן. און פארוואס איז דער אנזאג ויקחו אליך צו משה? דער רבי לייגט צו די הערה כקושיית המפרשים, אלע מפרשים פרעגן, ויקחו אליך שמן זית. דארף זיין, גיב אהרן די שמן זית, משה האט נישט קיין שייכות מיט די שמן זית. וואס, ער דארף עס נעמען און געבן צו אהרן? וואס איז דא דער, וואס איז דא דער אויפטו? שטייט אויף דעם דער ביאור, אהרן מצד עצמו איז פועל אויף אידן וועלכע זענען נרות, וועלכע זענען מוכן לייכטן מיט נר מצוה ותורה אור. די שייכות פון אהרן'ען צו אידן איז צו די אידן וואס זיי זענען נרות און זענען מוכן, זיי ווילן לייכטן מיט נר מצוה ותורה אור, איז אהרן העלפט זיי ארויס אין דעם. עובדי השם ווערן זיי אנגערופן, אבער דורכדעם וואס ויקחו אליך שמן גומר צו משה'ן, עס קומט אריין אין משה'ס רשות וואס ער איז מצוה ומחבר אלע אידן כנל, נישט נאר די וואס זענען גרייט אויף צו לייכטן מיט נר מצוה ותורה אור, ער האט דאס אויפגעטון אין אלע אידן אפילו הפשוטים ביותר, זייער עצם שבנפשם ווערט נתגלה, דערפאר שטייט ויקחו אליך שמן זית, ס'מוז דורך גיין דורך משה רבינו, ווער קען אנקומען צו דעם אתה דאתה תצוה, ארויסגיין פון זיך און גיין אין א העכערע דרגה פון תורה און אנרירן ביז עצמות ומהות און מאכן אלע אידן איינס, נאר משה רבינו, דערפאר מוז עס גיין דורך משה און ער דארף עס געבן צו אהרן'ען. און דער רבי ברענגט דא בהערה איין און פופציק וואס איז אהרן'ס עבודה געווען, אהרן'ס עבודה איז געווען בהעלאת הנרות, וואס ער ווערט אנגערופן אין קבלה און אין זוהר ווערט ער אנגערופן שושבינה דמטרוניתא, משה רבינו איז שושבינה דמלכא, און אהרן איז שושבינה דמטרוניתא, אהרן ברענגט די אידן ארויף, משה רבינו ברענגט דעם אייבערשטער אראפ צו אידן, וואס דאס איז אהרן'ס עבודה, און ער מוז אנקומען אז די שמן מוז קומען דורך משה. אות זיין, על פי זה וועט מען אויך פארשטיין די שייכות פון ואתה תצוה צום תוכן פון כללות הסדרה, וואס איז דער ואתה תצוה מיט די גאנצע פרשה, וואסערע שייכות האט דאס? וואס דערפאר ווערט נישט דערמאנט שמו של משה אין דער גאנצער סדרה, דארף מען טרעפן פארוואס אין די גאנצע סדרה, וואס האט דאס מיט ואתה תצוה? ואתה תצוה ווייסט מיר שוין וואס דאס איז, אז משה רבינו קומט אריין אין די דרגה וואס איז העכער ווי תורה, דורך תורה קען מען קען מען נישט אנקומען צו דעם ווייל תורה האבן זיי דאך אפגעלאזט די תורה חס ושלום, ממילא מוז אנקומען צו העכער פון תורה, אתה פון משה און תצוה פון צוותא וחיבור, ער ווערט איינס מיט אידן, די אידן ווערן איינס מיטן אייבערשטן, אזוי ווערט פארגעבן דער ענין פון דעם עגל. על פי זה וועט מען אויך פארשטיין וואס איז די שייכות. אין דעם גאנצן סיפור וועגן כהונת אהרן ובניו אין דער סדרה איז מודגש ווי דאס דארף געטאן ווערן דורך משה'ן דווקא. אלץ ווערט דערמאנט דורך משה, ווי עס שטייט אויך גלייך ביי תחלת הענין, גלייך ווי מען הייבט אן אין פרשת תצוה, ואתה הקרב אליך את אהרן לכהנו לי, ואתה הקרב, ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך, ועשית, משה, ועל דרך זה איז דער גאנצער חינוך לכהונה פון אהרן ובניו דורכגעפירט געווארן דורך וועמען? דווקא דורך משה. ווי דערציילט בארוכה אין דער פרשה, וואס איינער פון די ביאורים בזה איז על דרך הנל בענין בענין נרות המנורה, ס'וועט זיין די זעלבע זאך וואס מ'האט גערעדט ביי מנורה, ביי מנורה איז אז ווען אהרן הכהן קריגט די שמן גלייך פון פון דעם און ער מאכט עס וואלט ער נישט געקענט אנקומען צו אלע אידן, דווקא דורך ואתה תצוה ויקחו אליך שמן זית האט ער עס אויפגעטון, די זעלבע זאך וועט זיין מיט די זאכן וואס מ'האט ערשט גערעדט. אהרן הכהן מצד עצמו איז ענינו כהונה וקדושת המשכן, במילא וואלט אויך אויך זיין עבודת הכהונה געהאט א ווירקונג בעיקר נאר אויף עובדי השם, אזוי ווי מ'זאגט פריער ביי די שמן וואס האבן א גלוי'דיגע שייכות צו מנורת המשכן ומקדש, צו זיי קען ער אנקומען, דורך דעם אבער וואס ואתה משה, דווקא משה, אקרב אליך, אזוי ווי ואתה תצווה איז ואתה הקרב, זעלבע ווארט, ואתה. ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך לכהנו לי, איז כהונת אהרן, באופן אז עס טוט אויף אין אלע אידן אפילו הפשוטים ביותר. סאו ווער, ווי קען אהרן עס אויפטון די אלע זאכן? דווקא דורך דעם וואס משה רבינו גיבט אים דעם כח. דאס איז אויך פון די טעמים. און דאס איז אויך פון די טעמים וואס גלייך נאך חינוך אהרן מיר לערנען פרשת תצוה, ער האט געלערנט וועגן די אלע זאכן וואס מ'האט גערעדט ביז יעצט, די בגדי כהונה, און די שמן, און הקרב אליך, דערנאך ווי משה ווי משה האט זיי געברענגט ווי דער לשון פונעם רעבן, משה האט זיי מחנך געווען לכהונה, אלעס איז געווען דורך משה, אהרן און בניו זענען נתחנך געווארן דורך משה, וואס שטייט גלייך נאכדעם? א געוואלדיגע זאך! נאכדעם שטייט דער ציווי אויפן מזבח מקטר קטורת אין סוף פון די פרשה, און לכאורה האט דער ציווי אויף עשיית מזבח הפנימי געדארפט שטיין פריער אין פרשת תרומה, דער רבי ברענגט אראפ אז דער רמבן און דער ספורנו און נאך פרעגן די זעלבע שאלה, ווי קומט אריין דא אינמיטן דער מזבח הפנימי, ווי קומט דאס אריין דא אינמיטן? ס'האט געדארפט זיין אויף עשיית מזבח הפנימי געדארפט שטיין פריער אין פרשת תרומה, צוזאמען מיטן ציווי אויף אלע כלי המשכן כולל דעם מזבח החיצון. פארוואס האט ער אריינגעשטעלט דעם מזבח פון די קטורת דווקא צום סוף? האט נישט קיין שייכות דארטן. פארוואס איז דאס? נאר ווייל אט דער ענין אז כהונת אהרן דארף זיין פארבונדן מיט אלע אידן, דריקט זיך אויך אויס אין דעם ענין הקטורת. דערפאר, אין די פרשה רעדט מען וועגן די אלע זאכן וואס משה רבינו האט אויפגעטון, אז ואתה תצוה, און מחני נא מספרך, וואס ער האט געוואלט אויפטון מיט די אידן און ער טוט אויף מיט אלע אידן, איז אהרן הכהן דארף עס אויפטון אין משכן און אין מקדש דארף אויפגעטון דורכן כהן כהן גדול דארף עס אויפגעטון ווערן אין אלע אידן ווי ווערט עס געטון דווקא דורך משה דערפאר ווערט דארטן דערמאנט אויכעט דער מזבח הקטורת פארוואס דער רבי מסביר כמאמר חזל דערפאר איז דאס דארט אין די פרשה ווייל דאס ווערט אויכעט דורך משה רבינו כמאמר חזל אז כל תענית די גמרא זאגט אין כריתות כל תענית שאין בו מפושעי ישראל

חלבנה איז דאך א זאך וואס שמעקט זייער נישט גוט, פון דעסטוועגן איז עס אריינגעגאנגען אין די קטורת, על דרך ווי גערעדט פריער, אז משה האט זיך מוסר נפש געווען אפילו פאר די עושי העגל. איז זייער פארשטאנדיג יעצט פארוואס אט דעם מזבח האט מען געדארפט מאכן דווקא דווקא אין פרשת ואתה תצוה, און צום סוף נאך די אלע זאכן צו ארויסברענגען אז מיט דעם האט מען א שייכות מיט אלע אידן און מען הייבט אויף אלע אידן. דער רבי זאגט אויכעט אין הערה צוויי און זעכציק ושייך זה למזבח הפנימי דווקא, כי ענינו של מזבח הפנימי, וואס ווייסט דער מזבח הפנימי? אין עצמיות פנימיות הלב, עס ווייסט אויף יחידה שבנפש. העכער פון די פון די דרגות וואס קומט אראפ נפש רוח נשמה קומט אראפ, און חיה יחידה איז נאר מלמעלה. געלערנט שבת ווי די רבי ברענגט אראפ דעם ענין פון פון כל יום בת קול יוצאת מהר חורב, בעל שם טוב פרעגט א שאלה, מען הערט דאך עס נישט, זאגט דערנאך, ברענגט ער א ראיה דארטן פון דניאל, אז מזליה חזי, און דער מזליה חזי קומט דאס אראפ אויכעט דא, דאס רעדט זיך וועגן דעם מזבח הפנימי, מען רעדט דאך אלץ די גאנצע דרגה ווי משה רבינו גייט ארויף העכער ווי תורה, און זיין קשר מיט אידן איז העכער ווי תורה, דא זעט מען עס אין דעם. יחידה שבנפש, און דער רבי לייגט צו נאך אויכעט, קוק אין ליקוטי שיחות חלק ב', דארטן שטייט, שבזה כל ישראל שווים. אין אין נפש רוח נשמה איז דא חילוקים, אין חיה יחידה איז נישטא, א עבירה רירט נישט אן דארטן, ווי גערעדט די גאנצע צייט, ס'איז ואתה אויך אויף רשעים, ס'איז דער אתה פונעם אייבערשטן, אנכי אנא נפשי כתבית יהבית, אלץ איז וועגן דעם, אבער פון דעסטוועגן קומט דער קשר מיט אידן אין אסאך א העכערע דרגה. אות ח', אלע שאלות איז אראפגעגיין, געשמאק מסביר געווען די רש י, די רש י האט מען נאכנישט מסביר געווען, מסביר געווען די אלע שאלות איז אראפגעגיין, פארשטאנדיג וואס די שייכות פון אתה תצוה, פארוואס מחני נא, און פארוואס דווקא, פארוואס דווקא דארט פאר פרשת כי תשא וואס דארטן שטייט מחני נא, דערפון האט מען אויך א הוראה נפלאה אין עבודת השם, אות ח' וועט ארויסקומען די הוראה, אזוי ווי משה רבינו איז געווען גרייט צו מוותר זיין אויף אן ענין הכי נעלה ועיקרי שבו, זיין פארבונד מיט תורה, משה רבינו האט מסכים געווען צו מוותר זיין אויף זיין פארבונד מיט תורה, מחני נא מכל התורה, צוליב אידן, און אפילו פאר עושי העגל, וואס דאס איז נאך מער ווי ואהבת לרעך כמוך, שטייט א פסוק ואהבת לרעך כמוך, אז מען דארף ליב האבן א מענטשן, ואהבת לרעך כמוך, כמוך, וואס איז כמוך פון משה רבינו? תורה, דער כמוך פון משה איז דאך תורה, און ער האט מוותר געווען אויף דעם. אז זיין גאנצע מציאות איז געווען דורכגענומען מיט תורה, איז משה געווען גרייט צו מוותר זיין אויף דעם, אויף זיין עצם מהות, כדי צו זיין אין איינעם מיט אידן, כולל וועלכע זענען געווען אפגעריסן רחמנא ליצלן פון תורה. א געוואלדיגע זאך, ס'איז נאך העכער ווי די תורה מאנט פון ואהבת לרעך כמוך, האט אוועקגעגעבן דעם כמוך אינגאנצן. דער רבי לייגט נאך צו אז דער ענין פון קטורת, די מעלה פון קטורת איז, אז אין חלק יט אין ליקוטי שיחות איז דער רבי מסביר אז יש לומר שלכן ביום הכיפורים, ווי די גמרא זאגט דאך אז כל תענית שאין בה מפושעי ישראל, וואס שטייט דארטן ביים דאווענען? דווקא יום כיפור זאגט מען מתירים להתפלל עם העבריינים. יום כיפור איז דאך די העכסטע דרגה פון דעם ענין פון פון פון ווי דער רבי האט געזאגט פריער, קומט ארויס בגלוי אין עבודת אין אין עבודת הקטורת פון יום הכיפורים ווי עס שטייט בסיום וחותם הסדרה, וכיפר אהרן על קרנותיו אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם. כ'האב איבערגעהיפערט א חלק, און דאס גייט צוזאמען מיט דעם ענין פון די קטורת, כ'זאג נאכאמאל, ובפרט קומט דאס ארויס בגלוי אין עבודת הקטורת פון יום הכיפורים,

שטייט אין חסידות אין אסאך ערטער און אלעמאל ברענגט זיך רעיא מהימנא מיינט אז ער ער פאשטעט די אידן מיט אמונה, זיי האבן אמונה מאמינים בני מאמינים, אבער ס'קומט אין א אופן וואס איז נאר ס'איז מרחף, ס'איז נישט אינעווייניג, ווי ס'שטייט אין גמרא זאגט אז גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא, ער גייט גנב'ענען און ער בעט דעם אייבערשטן ס'זאל זיין א הצלחה'דיגע גניבה, ווי שטימט דאס? ווייל די אמונה איז נאר משה רבינו און ער ברענגט אריין די אמונה בפנימיות. על דרך זה האט ער אלס רעיא מהימנא געוואלט און געגעבן כח יעדער אידן ובכל זמן ומקום ער זאל זיך אזוי אויפפירן, ער גיט אונז דעם כח יעדן איינעם אין יעדן זמן מען זאל זיך פירן די זעלבע זאך מיט א צווייטן אידן. און דאס איז טענות סאו יעצט וועט ווערן פארענטפערט די רשי, ליכטיג ווערן די רשי, וואס רשי זאגט דארטן אויב עס וועט נישט זיין חס ושלום תשא חטאתם ובמילא אשר חטא לי אמחנו מספרי זאגט דער אייבישטער איך וועל אים אויסמעקן פון די ספר און ער וועט און ער וועט בלייבן בספרך משה רבינו וועט בלייבן דער אייבישטער האט דאך געזאגט אשר חטא לי אמחנו מספרי נישט דיר יאמרו עלי ווייסט וואס מ'עט זאגן אויף מיר שלא הייתי כדאי ווארום ער האט זיך נישט געוואלט מוסר נפש זיין ביז מחני מספרך נישט האט געדייגעט וואס מ'עט זאגן אויף אים אז משה רבינו איז נישט געווען כדאי און ווי קען ער זאגן אויף זיך אז ער איז נישט געווען כדאי ניין ס'איז אינגאנצן א טיפערער ענין פארוואס האט ער זיך נישט מוסר נפש געווען ביז מחני מספרך און מען וועט זיך אפלערנען פון דעם לדורי דורות אז מען דארף זיך נישט איבער מען דארף זיך נישט מוסר נפש זיין פאר א צווייטן אידן. וואס די הוראה? די געשמאק די רשי יעצט, ההוראה מכל זה ווי עס דארף זיין בעבודת כל אחד ואחד. יעדער איינער, ס'איז נישטא קיינער קען זאגן נישט אים. ס'איז נישט גענוג וואס מ'האט אהבת ישראל, און צו יעדער איד, אין וואס פאר א מצב ער זאל נאר זיין, צו יעדן איינעם, און די אהבה איז דארף זיין כמוך, נישט גענוג, נאר עס מאנט זיך מסירות נפש פאר א צווייטן אידן, און פאר יעדער אידן, נישט קיין חילוק וואו ער האלט, וואס דארף זיך אויסדריקן אין אוהב את הבריות וואס דארף ארויסקומען פון דעם? ומקרבן לתורה וואס שטייט אין פרקי אבות. משיחת שבת פרשת תצוה, תשמ.